דאָס ברױטל, װאָס ער האָט געבראַכט, איז געװען פֿאַרבלוטיקט פֿון זײַנע הענט. נאַסן קצבֿ האָט צוגענומען די צװײ פֿלעשלעך און אים געגעבן אַ װאַליע מיט דער האַנט איבערן קאָפּ, אַזױ ביסטו דאָך גאָר אַ יאַט! װעט דאָך טאַקע פֿון דיר װערן אַ לײַט! מאָטקע האָט צופֿרידן געשמייכלט איבער דעם לויב, וואָס ער האָט געקראָגן פֿון נאַסן קצבֿ, און איז געשטאַנען גרייט אויסצופֿירן יעטוועדער אַנדער באַפֿעל. ווען אַפֿילו מע וואָלט אים געהייסן אַ מענטשן הרגענען, וואָלט ער עס געטאָן. און אַז נאַסן האָט אים געגעבן פֿון פֿלעשל צו טרינקען און אַ שטיק פֿאַרבלוטיקט ברויט צו עסן, איז מאָטקע געווען דאָס גליקלעכסטע קינד אין דער וועלט.

וואו ער איז געגאנגען איז אים א מחנה הינט נאכגעגאנגען ווי א וואך און געהיט אים אז מען זאל אים קיין שלעכטס נישט טון. קיין חברים יונגלעך האט ער ניט געהאט, נאר הינט זענען געווען זיינע חברים און בורעק דער זיין דערציער איז אים דער נאנטסטער געווען. צוליב די הינט האט מען פאר מאטקען דרך ארץ געקראגן און מורא געהאט. די יונגען אין גאס האבן געציטערט פאר אים. מאָטקע האָט נאָר בעדאַרפֿט אַ װוּנק געבן און אױף װעמען זײַנע הינט אָנרעצן, אַז מע זאָל אַנטלױפֿן װוּ דער שװאַרצער פֿעפֿער װאַקסט. טײל מאָל האָט זיך מאָטקען פֿאַרגלוסט, האָט ער גענומען אַ הונט און אים אַװעקגעלײגט פֿאַר אַ שװעל פֿון אַ ייִדיש קרעמל, און דער הונט איז אַזױ לאַנג געלעגן, ביז מאָטקע האָט אים ניט געהײסן זיך אױפֿהײבן. ייִדן האָבן צוליב דעם הונט מורא געהאַט אַרײַנצוגיין און אַרויסצוגיין פֿון דעם געוועלבל. קיין קונה האָט שוין אין דעם געוועלבל ניט אַרײַנגעשמעקט, און מאָטקע איז געשטאַנען ווי אַ קיניג אין מיטן מאַרק און געזען ווי דער הונט פֿירט אויס זײַן באַפֿעל. ליגט פֿאַר דער טיר פֿון דער ייִדענעס קרעמל, קוקט מיט בייזע אויגן און לאָזט אַרויס אַ ברום אויף יעדער איינעם, וואָס שטעלט זיך אײַן אַרײַנצוגיין אין געוועלבל אָדער אַרויסצוגיין פֿון דאָרט, גרייט אנצופאלן אויף אים. מען איז געקומען צו לויפן צו מאטקע'ן און זיך געבעטן ביי אים, מאטקע, נעם צו דעם הונט! טייערער מאטקע, פארוואס טוסטו מיר דאס? אמאל האט ער רחמנות געהאט אויף דער אידענע, האט ער געגעבן א וואונק צום הונט און אראפגענומען די באלאגערונג פון געוועלבל. טייל מאל, אז ער האט טראָגן אויף וועמען אַ שלעכט האַרץ, האָט ער אַזוי דעם הונט אָפּגעהאַלטן אַ גאַנצן טאָג פֿאַר דער טיר, קיינעם ניט אַרײַנגעלאָזט אין געוועלבל און קיינעם ניט אַרויסגעלאָזט פֿון דאָרט. די הינט האָבן אים געגעבן מאַכט און מען האָט אָנגעהויבן זיך צו חנפֿענען צו אים. איין סוחר האָט אים געוואָלט געבן געלט, ער זאָל באַלאַגערן מיט זײַנע הינט די טירן פֿון זײַן קאָנקורענטס קראָם. נאָר מאָטקע האָט באַנוצט זײַן מאַכט איבער די הינט ניט פֿאַר געלט, נאָר פֿון אײגענער אַמביציע װעגן. און עס האָט אַ מאָל געטראָפֿן, אַז מאָטקע האָט באַלאַגערט אַ גאַנץ שטיבל חסידים מיט זײַנע הינט און זײ ניט געלאָזט אַהײמגײן שבת פֿון דאַװנען, דערפֿאַר װאָס אײזער חסיד האָט געשריגן אױף אים, אַז ער װעט דערצײלן, אַז ער רײַסט באַרן פֿון גױיִשן סאָד אום שבת. מאָטקע האָט ערשט דעמאָלט אַהײם געלאָזט די חסידים פֿון דאַװענען, װען דאָס האָט זיך אים אַלײן פֿאַרגלוסט. די מאַכט איבער די הינט האָט ער געקראָגן ניט נאָר דערפֿאַר, װאָס ער האָט זײ פֿון שעכטוס אַרױסגעװאָרפֿן די אַלטע לאַפּן, שטיקער הױט, מילץ, קאַלע געװאָרן פֿלײש, נײן, די ליבע און צוגעבונדנקייט צווישן אים און די הינט האט גערוהט אויף א פיל טיפערן יסוד ווי פראקטישע נוצן. די הינט האבן דערפילט אין אים אז דא האבן זיי געפונען דאס באשעפעניש וואס די נאטור האט באשאנקען מיט די מתנות פון רעדן, גיין אויף צוויי פיס, פון שכל און מענטשליכע אינסטינקטן, און דאס באשעפעניש וועט דאס אלץ אוועקשענקען זיי, צו פירן זיי און צו הערשן איבער זיי. ביז מאָטקען האָט זיך ניט געפֿונען קיין מענטש, וואָס זאָל וועלן זיין דער קיניג און דער פֿירער פֿון די הינט, און מאָטקע איז געוואָרן זייער קיניג. די הינט האָבן אים דערקענט פֿאַר זייער פֿירער און געפֿאָלגט זיינע באַפֿעלן. ער האָט זיי געשלאָגן, געשטעלט אויף צוויי פֿיס, געהייסן זיי קריכן איבער פּלויטן, אויף דעכער, שפּרינגען איבער הייזער. זיי האָבן אים געפֿאָלגט. אַ הונט האָט נאָר באַדאַרפֿט אַ שמעק טאָן, אַז ער זאָל דערפֿילן אין מאָטקעס ריח, אַז ער איז דער קיניג איבער די הינט. קוים האָט ער נאָר געקראָגן די מאַכט איבער די הינט, האָט ער זיך באַנוצט מיט איר, אום זיך אָפּצורעכענען מיט זײַנע פֿײַנט. די פֿײַנט זײַנע זײַנען געווען, דאָבטשע די מײַסטערין, דער פֿאָטער זײַנער און דער דײן רב לייבוש.

די הינט זענען זי באפאלן, דאס קלייד אראפגעריסן, די אידענע האט געשריגן און מאטקע איז געשטאנען און געלאכט הויך. ער האט די אידענע אויף דער ליכטיגער שיין ניט ארויסגעלאזט. די הינט האבן פון איר שוין אוועקגעכאפט דעם דאס פונט פלייש וואס זי האט געטראגן, פוטער, א קארב ארויסגעריסן און אייער צעבראכן. דעם שווארצן קאטער האבן די הינט שוין דעם גאנצן עק אפגעריסן און אים צעבלוטיקט ווי א הורג. און מאטקע

אן א פארוואס? ר' לייבוש איז געווען א הארטער קליינער איד וואס האט קיין קינדער ניט געהאט, מיט א פארשטיינערט שטרענג פנים. א פרייטאג נאכמיטאג פלעגט ער זיך אוועקזעצן אין בית המדרש מיט זיין מעסערל אין דער האנט שאלות פסק'ענען, און ווען א אידענע האט אריינגעבראכט א האן, א גאנז אדער א קאטשקע, איז אלץ געווען ביי אים טריף. אויף דער צווייטער זייט טיש אין בית המדרש איז געזעסן ר' יצחק דיין. ר' יצחק איז דווקא געווען א הויכער איד מיט א שמייכל אין דער בארד, און אויב דער דיין ר' לייבוש האט קיין קינדער ניט געהאט, האט ר' יצחק דיין דווקא געהאט א סך קינדער, און ביי ר' יצחק'ן זענען אלע גענדז, קאטשקעס און הינער געווען כשר. אבער די ווייבער זענען ניט געגאנגען צו ר' יצחק'ן, נאר דווקא זיך געשטופט צו ר' לייבוש'ן און ארומגעטראגן דערנאך טרייף געמאכטע עופות צו די שטאטישע גויים צו פארקויפן. אט דעם ר' לייביש'ן האט מאטקע פיינט געהאט ווען ער איז נאך געווען א קינד, די מאמע איז ארומגעלאפן איבערן מארק א גאנצע וואך און אפגעשפארט אויף אן עוף אויף שבת. מאכט זיך א שאלה אז מען האט מאטקע'ן געשיקט מיט דער שאלה איז ער געגאנגען צו ר' יצחק'ן, האט די מאמע דווקא געשיקט צו ר' לייבוש'ן, און קוים איז די שאלה אריינגעפאלן צו ר' לייבוש'ן האט שוין מאטקע געוואוסט אז די מאמע וועט וויינען און די שוועסטערל וועט טראגן די גאנז צו דעם פעטן דייטש צו פארקויפן, און שבת וועלן אלע עסן טרוקענע חלה. פאר דעם טרייף מאכן האט מאטקע דעם דיין פיינט געהאט פון קליינערהייט אן, און איצט זעט ער אז ער מאכט אלץ טרייף אין דער יאטקע. אז ר' לייבוש קומט אין שעכטהויז אריין ווערן אלע קצבים טרויעריג און ציטערן פאר שרעק, מען טראגט אים אונטער א לונג און לעבער נתן בלאזט אים אן, און דער אלטער דיין קוקט זיך גוט איין זוכט זוכט באלד טרייף און ווי א בראך וואלט אויסגעבראכן און נתן זאגט אין דער שטיל איך האב באלד געוואוסט אז דער אלטער וועט טרייף מאכן, עס איז דען א וואונדער ער האט קיין קינדער ניט ווי א שטיין, זאגט מיט א קרעכץ דער רויטער ברוך מיט די רויטע אויגן און טרערן רינען אים אויף די באקן. און פארקערט אז ר' יצחק קומט צו שעכטהויז זענען אלע פרייליך און מ'האט געוואוסט אז דערנאך וועט ער שוין גיין צו חנה שרה'ן אין געוועלבל אריין נאך אקעוויט. דערפאר האט מאטקע פיינט דעם דיין ר' לייביש'ן און וואלט אים אמאל געוואלט מיט זיינע הינט מכבד זיין, אים אמאל איינשליסן אין בית המדרש אויף א גאנצן טאג, אז ער זאל ניט קענען ארויסגיין, נאר מאטקע האט מורא דעם אלטן דיין צו טשעפען. נתן גנב האט אויך מורא פאר דעם אלטן דיין. הינטער די אויגן שעלט ער אים, און אז דער אלטער דיין קומט ציטערט ער פאר אים, און אויך דער אלטער ברוך און אלע קצבים פירן זיך אזוי, האלט זיך מאטקע אויך אזוי, נאר עס וועט אויף אים אויך א צייט קומען. אזוי האט מאטקע באהערשט די שטאט מיט זיינע הינט, און די הינט האבן אים געפאלגט אלץ וואס ער האט זיי באפוילן, זיי זענען אים געווען אונטערטעניג ווי א קיניג. ביינאכט ווען דער שטעטל איז שוין געשלאפן, איז זיך מאטקע צוזאמענגעקומען מיט זיינע הינט אויף די יאטקע קלעצער אין מארק, די לבנה האָט געשײַנט, מאָטקע איז געזעסן װי אַ קיניג אױף דער העכסטער יאַטקע-קלאָץ, לעבן אים איז געלעגן זײַן פֿרײַנט דער עלטסטער פֿון די הינט בורעק, מיט דעם געשױרענעם הינטן און באַװאַקסענעם קאָפּ און עק װי בײַ אַ לײב, נאָטע קאַטערינאַס הונט, װאָס ער האָט געהאָלפֿן מאָטקען װען ער איז נאָך שװאַך און קלײן געװען און זיך ניט געקענט געבן קײן עצה קעגן די מענטשן. ער איז געבליבן מאָטקעס נאָענטסטער פֿרײַנד, און מאָטקע האָט אים געמאַכט פֿאַר אַן עלטסטן פֿון די הינט. אים האָט מאָטקע צום ערשטן אָפּגעגעבן די גרעסטע שטיקער ביינער, און אים האָט מאָטקע באַפֿרײַט פֿון זײַן קייט און מיטגענומען אומעטום וווּהין ער איז געגאַנגען. אויף דער יאַטקע-קלאָץ ליגט ער לעבן מאָטקען, און מאָטקע שפּילט זיך מיט אים, און אַרום די יאַטקע-קלעצער שפּרינגען אַרום די אונטערטאַנען, די הינט. זיי שטעלן זיך אויף צוויי פיס, מאכן נאך ווי מענטשן פאר מאטקען, שפרינגען פאר אים און בילן מיט ווילדע געשרייען ווי זיי וואלטן געזאגט, באפעל, באפעל, אונזער קליינער הערשער, אלץ, אלץ וועלן מיר טון פון דיינעטוועגן. קאפיטל עלף. פאר איין מענטשן האט מאטקע דרך ארץ געהאט און זיך גענומען א מוסר פון אים, דאס איז געווען נתן גנב דער העקער.

איז עפעס א גניבה געשען אין שטעטל, א פאר זילבערנע לייכטער פון א טיש אראפגענומען א פרייטאג ביינאכט, ביי לייזער מאיר'ן דעם וואל-סוחר דעם שפייכלער ארויסגעהאקט און די פעל ארויסגע'גנב'עט, איז מען צוערשט געקומען צום הילצענעם הייזל. אינעווייניג איז מען ניט אריינגעגאנגען. עס האט געקענט שמעקן מיט א מעסער שטאך. נאר מען האט זיך ארויף און אראפ געדרייט פאר דעם הייזל מיט געבראכענע הענט און געקרעכצט, געפרואווט אריינווארפן אן אויג אין א פארהאנגענעם פענסטערל אריין, איז שוין נתן ארויסגעקומען פאר דער טיר און געפרעגט תמ'עוואטע, וואס איז געשען? נתן, געדענק אין גאט, האב רחמנות אויף מיין ווייב און קינדער, גיב ארויס די פעל. פעל? ביי וועמען האט מען דאס גע'גנב'עט פעל ווידער? וואס טוט זיך דאס אין דער שטאט? מען וועט שוין ניט קענען לעבן באלד. איטליכע נאכט אן אנדער גניבה, צוקאכט זיך נתן. נתן, זאגט וויפיל ווילסטו אז דו זאלסט ארויסגעבן די פעל? איך וויל, די גנבים ווילן, זיי זיינען געקומען צו מיר האבן מיר געזאגט, איך מיין פאר צוויי הונדערט רובל.

האט איין איד גע'מסר'ט א צווייטן אז ער האנדלט מיט פאלשן בראנפן, איז דער סטראזשניק געקומען און האט דערציילט, האט יענער גע'מסר'ט דעם אנדערן אז ער האנדלט מיט גניבות, האט ער פון ביידן גענומען כאבאר און שא שטיל. אין זיינע צייטן איז קיין איד ניט אריינגעפאלן אין גוי'אישע הענט, ניט אין געריכט און ניט אין דער וואך. און אז עס האט זיך געמאכט אז בערל מוסר האט גע'מסר'ט צום נאטשאלניק און אנגעוויזן אויף דער בלינדע פערל אז ער נעמט כאבאר פון די אידן, האט זיך די בלינדע פערל געקאכט אינאיינעם מיט אידן ביים רב און גע'טענה'ט אויף אידיש, אזא מעשה א איד זאל איבערענטפערן אידן אין גוי'אישע הענט? וואס? עס איז ניטא קיין רב ביז הונדערט און צוואנציג יאר? האסט עפעס גיי צום רב. צווישן נתן גנב און דער בלינדער פערל איז אנגעגאנגען א שטילע מלחמה. ווי נתן גנב, אזוי האט אויך די בלינדע פערל געהאט זיין חברה גנבים וואס האבן גע'גנב'עט, אים אפגעשטעקט, און ער האט פאר זיי פארהאנדלט דערנאך מיט די בעלי בתים. האט איין באנדע געמאכט דער צווייטער קאנקורענץ. צווישן די אנפירער פון די באנדעס האט אויבן אויף געהערשט שלום, זיי האבן גערעדט צווישן זיך, געטרונקען אין איינעם פאלשן בראנפן ביי חנה שרה'ן אין געוועלבל, זיי האבן אבער מורא געהאט צו בלייבן איינער מיטן צווייטן אליין אז איינער זאל דעם אנדערן א מעסער ניט אריינשטעקן, און נאר אנגעקוקט זיך מיט די אויגן און מיט דעם בליק אלץ געזאגט. עס איז געווען אפגעמאכט צווישן זיי אז איינער זאל זיך אין צווייטנס עסקים נישט מישן. אזוי ארום ווען עס איז געשען א גניבה אין שטאט און מען איז געקומען צו לויפן צו דער בלינדער פערל האט ער זיך באהאלטן איז נישט געווען אינדערהיים דערפאר האט איין אנפירער דעם צווייטנס באנדע גערודפט אז נתן גנב האט אנגעטראפן אין א ווינקל א שייגעץ פון דער בלינדער פערלס באנדע האט ער אים שוין פארלאזט מיט אן אונטערגעהאקטער זייט און זינט מאָטקע האָט זיך געחבֿרט מיט נתן גנבֿ, האָט די בלינדע פּערל געװאָרפֿן אױף אים אַן אױג און ניט געלאָזט אים אין מאַרק זײַן. אין אַ יאָרמאַרק, װוּ ער האָט אים געטראָפֿן, האָט אים די בלינדע פּערל געשלאָגן, געיאָגט. ער האָט געװאַרט נאָר, אַז מאָטקע זאָל אין זײַנע הענט אַרײַנפֿאַלן. מאָטקע האָט זיך נישט באַקלאָגט פֿאַר נתן גנבֿ. ערשטנס האט ער געוואוסט אז עס דארף אזוי זיין, און צווייטנס איז נאך מאטקע גנב געווען א צו קליינער יאט אז דער רבי זאל זיך פאר אים אננעמען און גיין זיך שלאגן צוליב אים מיט דער בלינדער פערל. אט פאר דעם נתן גנב וואס האט געקענט אזוי ווייט ברענגען אז די בלינדע פערל זאל פאר אים ציטערן און אויסמיידן פון וועג ווען ער טרעפט אים אן, האט גנב דרך ארץ געהאט, פארגעטערט אים און איז גרייט געווען פאר אים אין פייער און אין וואסער צו גיין. נתן גנב האט דערפילט אז דער יונג איז א גוטער יאט און מען וועט אים קענען אמאל אויסנוצן צו אן עסק, האט ער אים צוגעלאזט צו זיך, אהיים גענומען מיט זיך און אפילו געלאזט שלאפן אין הויז ביי זיך. נתן גנב האט געלעבט מיט דער מוטער אין הילצענעם הייזל, איין גוטע מידה האט דער יונג געהאט, וואס די שטאט האט אים דערפאר גערימט, ער האט בכבוד געהאלטן זיין מוטער. דאס ווייב האט ער אויס דעם הויז געשיקט, ווייל זי האט נישט געקענט הויזן מיט דער שוויגער און געקריגט זיך מיט איר. דער יונג האט איר בכבוד'דיגע קליידער געמאכט, א שיינע שטאט אין דער ווייבערשער שול געדונגען, און אהיימגעבראכט דער מאמען דאס בעסטע פלייש און די שענסטע פיש אויף שבת. שבת נאכמיטאג האט נתן גנב זיין מאמע אויסגעפוצט אין א נייע הויב מיט א נייעם קאפטנדל אין געסל ארויסגעפירט אויף שפאציר. אז די ווייבער האבן געזען ווי נתן האלט בכבוד זיין מאמע האבן זיי דעם יונג אלץ מוחל געווען און געזאגט אז ער פארדינט זיך סיי ווי סיי די צווייטע וועלט. מען האט דערציילט אז די אלטע פעשע, נתן קצב'ס מוטער וואס איז אליין אמאל געווען א קצב'טע און איז נאך היינט אויך כח אויסצוטרינקען א האלב קווערטל בראנפן פאטשט נאך היינט אויס דעם יונג ווען עס געפעלט איר עפעס ניט אין אים, און נתן גנב וואס די בלינדע פערל ציטערט פאר אים לאזט זיך אויספאטשן פון דער מאמען און זאגט איר קיין ווארט ניט. אט די אלטע פעשע, די שטארקע אכציג יאריגע אידענע מיט די רויטע געפרוירענע באקן, האט אריינגענומען מאטקען אין א ווינקל פון דער קיך, אים טייל מאל א העמד אויסגעוואשן און א לעפל ווארעם געקעכטס געגעבן. די אלטע פעשע איז געווארן מאטקע'ס באשיצערן און האט אויפ'ן זון אנגעשריגן ווען יענער האט מאטקען געשלאגן. נתן גנב האט געזען ווי די מאמע האט גערן מאטקע'ן, האט ער אים אויך גערן געקראגן און אנגעהויבן אים צו באהאנדלען ווי א יונגערן ברודער. איינמאהל אין אויפדערנאכט ווען זיי זענען ביידע אהיימגעקומען פון שעכטהויז, פעשע האט אויפגעשטעלט אויפן טיש די הייסע קארטאפל זופ מיט דעם פארעדיגן פלייש, רופט זיך אן די אלטע אידענע צו נתן'ען.

נא, זע, דאָס איז אַ ה', און דאָס איז אַ בית. זאָג נאָך, אַ ה', אַ בית. מאָטקע לאַכט. װאָס איז אױף דיר דאָס בײזע געלעכטער? גיב נאָר אַ קוק, װי ער האָט זיך צעלאַכט! און נתן האָט געכאַפּט מאָטקען אױף די קני און האָט אים גענומען מכבד זײַן. נא, גיב נאָר אַ קוק, װי ער האָט זיך צערױעט! נתן גנבֿ, לאָז אָפּ, לאָז אָפּ! װעסט דאָך דעם יונג ממיתן! שלעפּט אַרױס די אַלטע מאָטקען פֿון נתנס האַנט. נתן לערנט װידער און גיט מאָטקען װידער קלעפּ. מײַן רבי, קוק אָן דעם רבין, אַז די הענט זאָלן דיר װערן אָפּגעדאַרט! שלאָגן קענסטו אים, אָבער לערנען! שרײַט די אַלטע אױף נתנען. און מאָטקע לאַכט אונטער נתנס קלעפּ. מאָטקע האָט דערפֿילט, אַז די אַלטע פּעשע האָט אים גוטס געטאָן, האָט ער געװאָלט איר אָפּצאָלן. ער האָט אָבער ניט געװוּסט מיט װאָס. ווען ער פלעגט אמאל פון גאס אהיים ברענגען א הון אונטער דער פאלע אדער א פלעשל וואס ער האט ארויסגעקראגן פון שענקל און פאר דער אידענע ביים קוימען אוועקלייגן פלעגט די אידענע אים אויס דער שטוב טרייבן טראג דיך אפ דו קליינער גנב טראג דיך אפ מיט דיינע גניבות.

ווען די יארמערק וועלן זיך עפענען און מען וועט פארן מיט דרענגלעך און געשטעלן אויף די ירידים ארום. אבער ווייניג שוסטערס האבן זיך געקענט דערווארטן אויף דעם גליק אז זיי זאלן ארויספירן זייערע סחורות אויף די מערק. דאס רוב פון זיי האבן ניט געקענט דורכשלעפן דעם זומער און אויסהאלטן די שטיוול, און צו די ימים טובים צו האבן שוין די שטיוול אריינגעוואנדלט צו אפרימטשי גייגער אין קאמער אריין, וואו מען האט זיי פארזעצט פאר א פאר רובל אויף צו לעבן, אויף סחורה צו קויפן אדער אויף יום טוב צו מאכן. אפרים'טשע גייגער איז געווען דער פראצענטיק פון די שוסטערס. נעמען פלעגט ער פון א קערבל צוויי גילדן פראצענט און א משכון די שטיוול. אז עס איז געקומען הארבסט האבן די שוסטערס זיך בעטן ביי אים, ר' אפרימ'טשי גיט ארויס די שטיוול אויפן מארק, אבער ר' אפרימ'טשי ווייסט אז א שוסטער איז א שיכור און די שטיוול קענען נאך אויפן וועג צום מארק אריינפאלן אין שענקל, און אזוי ווי דאס רוב שטיוול זיינען שוין ניט ווערט געווען דאס געלט מיט דעם פראצענט וואס איז דורך די פאר וואכן אויף זיי אנגעוואקסן, פלעגן זיי בלייבן ביי אפרימ'ן אין קאמער פוילן און האבן שוין ניט געזען די ליכטיגע שיין מער. אפֿרימטשע האָט ניט פֿאַרקױפֿט. קײן געלט האָט ער ניט באַדאַרפֿט. אָפּגעלעבט מיט זײַן װײַב טױבי די מרשעת אַ יאָר צװאַנציק-דרײַסיק אין קריגערײַ און געגעסן דעם גאַנצן טאָג אַ נעכטיקן ברױטל מיט אַ ציבעלע, איז זײַן אײנציק פֿאַרגעניגן געװען, װאָס די קאַמער איז װאָס אַ מאָל מער פֿול געװאָרן מיט שטיװל. נאך סוכות צייט ווען די רעגנס גיסן, איז א גאנץ שטעטל ארום געגאנגען בארוועס, די בלאטע האט אריין גערונען דורך די אפענע לעכער, בעת ביי אפרים'טשען אין קעלער האבן געפוילט בערג מיט שטיוול. געווען איז אפרים א אידל א קארגס וואס האט ניט פארגונען זיין ווייב דעם ביסן ברויט וואס זי עסט. יעדער פרימארגן איז דאס געסל אויפגערודערט געווארן פון די קריגערייען צווישן אפרים'טשען און זיין ווייב, און יעדער פרימארגן האט ער געשלעפט דאס ווייב צום גט, שוין, די מינוט זאלסטו מיר גיין צום רב, די מינוט! ס'האט שוין איינמאל געטראפן אז דער רב איז מיד געווארן שלום צו מאכן צווישן זיי און האט באשטימט זיי אפצוגט'ן. פרעגט אפרים'טשע, וויפיל וועט דאס קאסטן? דו דארפסט דאך אים געבן א כתובה און דעם סופר און שכר טירחה און א ציוויל גט איז וויפיל ארום און ארום? ארום און ארום מיט א ציוויל גט און פארן סופר און פאר מיר א פֿינף און צוואַנציק רובל. פֿינף און צוואַנציק רובל! שרייט אויס אפרימטשע, טויבע! קום אַהיים! די מינוט אַהיים! שלעפּט ער דאָס ווייב ביים אַרבל. צוליב די פֿינף און צוואַנציק רובל, וואָס ס'האָט אים באַדאַרפֿט קאָסטן דער גט, האָט ער אָפּגעלעבט מיט אַ ווייב אַ מרשעת, וואָס זיי האָבן זיך ביידע פֿיינט געהאַט אַ גאַנץ לעבן. אפשר האָט אים טאַקע טויבע די מרשעת דערצו געבראַכט, אַז ער זאָל אַזוי שלעכט זיין? ווארום די אידענע איז מיט אן אמת'ן געווען א מרשעת, געווען איז זי אן עקרה, און דאס ניט האבען קיין קינדער האט מען איהר אנגעזעהן אויפ'ן פנים, א פנים האט זי געהאט פון א מאנספּארשוין, נאר אן א בארד און אן וואנצעס, מיט באוואקסענע ווארצעלעך, און פיינט האט עס געהאט מענשען, געזעהן א קינד אין גאס, א שטויס געגעבען, און אלדאס לעבעדיגע אוועקגעיאגט פון זיך, סטופאי! סטופאי! האָט זי געהאַט אױף אַלצדינג אײן װאָרט. זומער פֿאַרנאַכט איז זי געזעסן אױף די טרעפּלעך פֿאַרשעפּט לופֿט. זי האָט שװער געהאַט מיט װערעם. זי האָט אָנגעטאָן אַ דיקע שטיװל און קאַמאַשן צו אפֿרימטשען. די ייִדענע האָט עפּעס געברומט אונטער דער נאָז, גענומען די שטיװל, אַרײַנגעװאָרפֿן זײ אפֿרימטשען אין קאַמער אַרײַן און געמורמלט צו די קינדער, סטופּײַ! סטופאי. דאס איינציגע פארגעניגן פון אפרים געיגער איז געווען די קאמער מיט זיינע שטיוול. ער פלעגט זיך אפט מאל איינשליסן אין איר אויף א גאנצן טאג און איבערווארפן די שטיוול וואס האבן געפוילט דארט יארן לאנג. דאס פארפוילטע לעדער האט ארויסגעגעבן א געשטאנק און אפרים האט גוט אריינגעהויכט דעם ריח פון דעם לעדער און הנאה געהאט. אַרויסקומען פֿלעגט ער פֿון דער קאַמער מיט אַ צופֿרידענער מינע, דער שמייכל האָט אים אַראָפּגעשײַנט פֿון די אויגן און איז אַרײַנגעפֿאַלן אין זײַן קאָלטענעוואַטע באָרד, וואָס די האָר אירע זײַנען צוזאַמענגעקלעפּט געווען פֿון לעדערשטויב. פֿלעגט ער מיט אַ מאָל דערזען דאָס ווײַב, ווי זי זיצט מיט דעם עקרה-פּנים און גלאַנצט מיט אירע קליינע אייגעלעך, פֿלעגט אים מיט אַ מאָל דאָס גאַנצע פֿאַרגעניגן פֿון די פֿוילנדיקע שטיוול פֿאַרגיין. פלעגט ער געבן א מרוקע, ארויסלאזן א קללה אויף איר, כאפן די קאפאטע און אוועק אין חברה מנחה דאוונען. אט אויף דער קאמער מיט די שטיוול האט נתן גנב זיין אויג געווארפן. האט ער אריינגעשיקט צו אפרימ'טשען מאטקע מיט אן אויסרייד. מאטקע האט געדארפט אויסשפירן צי די קאמער האט א פענסטערל און וואוהין דאס פענסטערל גייט ארויס. אָנגעטראָפֿן האָט מאָטקע טױבען, װי זי זיצט אױף די טרעפּלעך און כאַפּט פֿרישע לופֿט זומער פֿאַרנאַכט. זי האָט אים באַגעגנט מיט איר געװײנלעכן װערטל, סטופּײ! סטופּײ! מאָטקע האָט אָבער ניט געהערט און איז װײַטער געגאַנגען. פֿרעגט טױבע, װעמען זוכסטו? איידער די אידענע האט נאך אבער צייט דאס ווארט ארויסצורעדן איז שוין מאטקע אין שטיבל, קוקט זיך ארום, דערזעט דעם שפאלט פון דער קאמער, א שטראל פאלט אריין דורך דער קוים צוגעמאכטע טיר, עפענט ער שוין די טיר און דערזעט אפרים גייגער טויכט זיך אין א ים מיט שטיוול. מאטקע איז דערשראקן געווארן אז ער האט דערזען דעם אידענס בארד מיט די אויגן ארויסשטארטשען פון צווישן די שטיוול. ווער איז דאס? האט אפרימטשע געמאכט א געשריי אויפגערעגט וואס א פרעמד אויג האט געזען ווי ער טוט די עבודה אין זיין קדשי קדשים דער מייסטער האט מיך געשיקט ווער מייסטער וואס מייסטער טויבע טויבע וואו ביסטו איז אפרימטשע ארויס א פארשטויבטער פון צווישן די שטיוול נאר מאטקע איז שוין ניט געווען. פֿון דעם טאָג אָן איז דאָס פֿענצטערל פֿון דער קאַמער פֿאַרקלאַפּט מיט נאָך אַ לאָדן און אַ פּרענט, און די טיר פֿון אפֿרימטשעס קדשי-קדשים איז געוואָרן באַלייגט מיט נאָך צוויי שלעסער, אַז קיין פֿרעמדס אויג זאָל ניט אַהין אַרײַנדרינגען. מאָטקע האָט געקראָגן קלעפּ פֿון נתן גנבֿ, וואָס ער האָט די מעשׂה אַזוי ניט געשיקט געמאַכט. מאָטקע האָט דאָך אױסגעשפּירט, אַז די קאַמער האָט אַ פֿענצטערל, װאָס גײט אַרױס אױף מאָנדריקס דאַך. עס האָט זיך געמאַכט באַלד אַן אַנדער געלעגנהײט אַרײַנצודרינגען אין אפֿרימטשעס קדשי-קדשים. אפֿרים גײגער, אַזױ קאַרג װי ער איז געװען, האָט ער דאָך געװאָלט האָבן, אַז עס זאָל איבערבלײַבן אַ געדעכעניש נאָך אים. פֿינף יאר האט ער זיך געדונגען מיט א סופר אז ער זאל שרייבן פאר אים א ספר תורה אין דער חברה וואו ער דאווענט, האט טויבע געוויינט, געמאנט אז די ספר תורה זאל זיין געשריבן אויך אויף איר נאמען, האט אפרימטשע ניט געוואלט, האט די אידענע צושטייער געגעבן פון איר געלט וואס זי האט בגניבה אנגעזאמלט אין א זאק, גאנצע פֿופֿצן רובל, איז ער באשטאנען. אז נאר דאס מענטעלע מיט די עץ החיים'ס זאלן זיין אויף איר נאמען. דאס קדשי קדשים איז נאך ניט געבליבן איין מינוט אליין זינט אפרימטשע האט חתונה געהאט. צו איז אפרים אינדערהיים, צו איז ער אין דער חברה ביים מנחה דאוונען, זיצט, אַלץ טױבע װי אַ געטרײַער הונט אױף דער שװעל פֿון דער טיר און טרײַבט אַװעק די אַלע, װאָס װילן זיך דערנענטערן צום קדשי-קדשים מיט איר סגולה-װאָרט סטופּאַי, צום חינוך אָבער פֿון ספֿר-תּורהלע האָבן בײדע אי אפֿרים אי זײַן װײַב געלאָזט, דאס קדשי קדשים אויף הפקר און זענען געגאנגען מיט דעם עולם אידן אין דער חברה אריין. אין דער חברה האבן אידן זיך געפרייט מיטן נייעם ספר תורה'לע און. און אפרים מיט זיין ווייב האבן פארגעסן אן די שטיוול און געטאנצט מיט זייער קינד מיטן ספר תורה'לע ביז שפעט אין אוונט אריין. דעמאָלט האָט זיך נתן גנבֿ אַרױפֿגעלאָזן אױף מאַנדריקס דאַך און מיט אַ שטיק אײַזן אונטערגעשפּאַרט דעם פּרענט פֿון דעם לאָדן. דער פּרענט האָט נאָכגעגעבן, עס זײַנען נאָך איבערגעבליבן די שטאַכעטלעך, האָט זײ נתן גנבֿ אױך באַלד פֿונאַנדערגעשפּרײט. ער האָט געגעבן אַ װוּנק צו מאָטקען, און מאָטקע האָט װי אַ קאַץ זיך געגעבן אַ קװעטש אַרײַן צװישן די שטאַכעטלעך, און באַלד האָט ער אָנגעהױבן אַרױסװאַרפֿן שטיװל דורך דעם פֿענצטערל. אז מען האט שוין אנגעפאקט אפאר זעק, האט נתן געגעבן א קאמאנדע אז מאטקע זאל אינעווייניג צונויפלעגן די שטיוול אזוי אז מען זאל ניט באלד באמערקן. מאטקע האט זיך צוריק ארויסגעקוועטשט פון די שטאכעטלעך, נתן האט צוריק פארבויגן דעם פרענט אויפן לאדן, אז מען זאל ניט אנזען און מען זאל נאכאמאל קענען נעמען פון קדשי קדשים. אפרים איז אהיימגעקומען מיט זיין ווייב פון דער חתונה, וואו זיי האבן אויסגעגעבן זייער קינד דאס ספר תורה'לע, ער האט זיך דערמאנט אין דער קאמער. געוואלד, זי איבערגלאזן אליין, צום ערשטן מאל אליין. האט ער באקוקט די שלעסער אויף דער טיר, אלץ איז גאנץ. פארזיכטיג, מיט הארצקלאפעניש האט ער אויפגעעפנט די טיר פון קאמער. געלויבט איז גאט, די שטיוול זענען דא. דער לאדן איבערן פענצטערל און דער פרענט אויך. געלויבט איז גאט. אטעמט אפ אפרימטשע גייגער, איך האב זיך געשראקן. די קאמער אליין געלאזט. עס איז אין דעם זכות פון ספר תורה'לע זאגט טויבע. דו האסט רעכט מיין ווייב. און צום ערשטן מאל דעם אוונט האבן מאן און ווייב גערעדט צווישן זיך אן קללות, פול מיט דעם נחת וואס זיי האבן געהאט פון זייער קינד דאס ספר תורה'לע. פון דענסטמאל אן זענען שטיקל צייט דורך דער מי פון מאָטקע מיט זיין רבין נתנען די שטיוול אָנגעקומען צו די ריכטיקע בעלי-בתים, פאַר וועמען די בעלי-מלאכות האָבן זיי געמאַכט, צו די מענטשן. אַ סך יידן און פּויערים זיינען האַרבסט-צייט געווען פאַרזאָרגט צו די רעגנס מיט גוטע, געזונטע שטיוול. און ווייל שטיוול זיינען מיט אַ מאָל ביליק געוואָרן אין שטעטל, האָט זיך אַן אָרעמאַן אויך געקענט פאַרגינען אַ פּאָר שטיוול אויף יום-טוב. נאר באלד האט דאס אויפגעהערט, די שטיוול האבן אנגעהויבן צוריקגיין צו אפרימטשען אין קאמער אריין, ווי מיר וועלן עס שפעטער דערציילן. ווארום דער היטער פון גערעכטיקייט די בלינדע פערלע האלט זיין אויג וואך איבער דער ארדענונג פון דער שטאט. קאפיטל דרײַצן. געוואלד! א גנב האט זיך געלאזט הערן איבער דעם שמאלן געסל א שרעקעדיג געשריי אין א שיינעם פרימארגן.

טיר און טויער האָבן זיך אויפֿגעעפֿנט, ייִדן אין אונטערוועש, ווײַבער אין די העמדער, מוידן אין טיכער איבער די קעפּ, יונגע מיט שטעקנס און העק אין די הענט האָבן זיך אַרויסגעלאָזט פֿון די הייזלעך און געשריגן, וווּ? ווען? וועמען? דאָ איז ער אַנטלאָפֿן, ער איז אַריבער דעם פּלויט! ניין, אין הויף אַרײַן, צום גאָמבינער אין הויף אַרײַן! איך האָב אים אַליין געזען דורך דעם הויף. קומט, ייִדן! און צווישן די אלע געשרייען הערט זיך אפרימ'טשעס געוואלד, ער האט מיר גע'שחט'ן! ווער איז עס געווען? נא, אט דא איז ער! ווייזט א יונג אויפן דאך הינטערן קוימען. אויפן דאך וואס איז געווען פאר די פענסטערלעך פון אפרימ'טשעס קאמער האט זיך מאטקע באוויזן, ער איז געווען האלב באהאלטן הינטער דעם קוימען. מען האט ארויסגעזען דאס היטל און די גנבי'שע אויגן. ער איז האַלב געשטאַנען, האַלב געלעגן, געהאַלטן אין דער האַנט אַ פּאָר שטיוול און געקוקט מיט שרעקעדיקע אויגן, ניט וויסנדיק, ווי זיך אַן עצה צו געבן. אָט-אָ דאָ, זעט! מאָטקע גנבֿ! עס איז מאָטקע! דעם בלינדן לייבס! איך האָב באַלד געוווּסט, אַז עס וועט אויס דעם בחור אויסוואַקסן אַ פּרא! רינגלט ארום דעם דאך, שרייען איינצלנע קולות. דערווייל האבן אפרימטשעס געוואלדן ניט אויפגעהערט און געהאלטן אין איין צוזאמענרופן די בעלי-בתים פון שטעטל. פון די געסטלעך, הויפן און הינטערגעסטלעך זיינען זיך צוזאמענגעקומען יידן, ווייבער, יונגען און מוידן, באוואפנטע מיט דרענגער, וואלגערהעלצער, בעזימער און האקמעסערס, אלע מיט געוואלדן און געשרייען, וואו איז דער גנב? דער גנב! געכאפט! געכאפט! אָט, אָט! די גאַנצע צײַט האָט מאָטקע זיך געדרײט װי אַ מױז אױפֿן דאַך, פֿאַר שרעק ניט אַרױסגעלאָזט די שטיװל פֿון די הענט און געקוקט מיט אומרויִקע אױגן, װאָס דאָ װעט זײַן. קומט אַרױף אױפֿן דאַך! װער גײט מיט מיר אױפֿן דאַך? און דאָ און דאָרט װײַזן זיך שױן גיבורים און נעמען קלעטערן אױפֿן דאַך כאַפּן מאָטקען. אבער מאטקע, דערזעענדיג אז די יונגען גייען נאך אים, האט מיטאמאל געגעבן א שפרונג, איז ערגעץ-וואו פארפאלן געווארן אויף א מינוט, דערנאך האט ער זיך באלד באוויזן אויף אן אנדער דאך. אט דא איז ער! דא! אבער מאטקע איז שוין געפלויגן ווי א קאץ פון דאך צו דאך, מיטאמאל זיך געגעבן א לאז אריין אין א לאך, א שפרונג איבער א הויז ווי א שווארצע מויז, א לויף אריבער דאס געסל, אריין צום סטאלער אין הויף, און איז פארפאלן געווארן אין א לאך צווישן די קלעצער, דרענגער און ברעטער וואס זענען געווען אנגעלייגט אין הויף. דער שטעטל, וואס איז נאכגעלאפן מאטקען איבער די דעכער, האט אים דערזען פארשווינדן אין סטאלער'ס הויף. באלד האבן די אלע אידן, ווייבער, יונגען און מוידן אנגעפילט דעם הויף מיט די דרענגער און בעזימער אין די הענט, צווישן זיי אפרימטשע גייגער אין די גאטקעס און מיטן שלאף-מיץ, רייסנדיג זיך די האר פון קאפ. געוואלד, דער יונג האט מיר גע'שחט'ן!

די בלינדע פּערל, אין פּולנער אוניפאָרם, באַוואָפנט מיט אַ שווערד און מיט אַ ביקס, איז אַריינגעקומען אין הויף אַריין. דער רויטער קאַרק זיינער האָט זיך אַרויסגעגאָסן פון זיין גומענעם קראַגן, ווי דאָס פעטס ביי אַ חזיר. די אויגן, וועלכע זיינען נאָך געווען האַלב פאַרשלאָפן, האָבן אויסגעקוקט ווי שיכורע, און די האָר האָבן זיך אויפגעשטעלט פאַר כעס. יידעלעך, וואָס איז? זאָגט די בלינדע פּערל, איבערפֿירנדיק מיט דער גרויסער האַנט איבער די שװאַרצע װאָנצעס, װאָס דאָס איז געװען אַ סימן, אַז ער איז בייז. אוי, פּאַני, ער האָט דאָך מיך געהרגעט! ער האָט דאָך מיך געשאָכטן! פּאָסמאָטרים, פּאָסמאָטרים! האָט פּלוצלונג די בלינדע פּערל אָנגעהויבן רעדן רוסיש, װאָס דאָס איז געװען אַ סימן, אַז ער איז זייער אין כּעס. ער איז צוגעגאנגען צו די ברעטער, האט געקלאפט אויף א ברעט מיט דער שווערד און געשריגן, עי, מאשעניק, ווילעזאי! אבער מאטקע איז געלעגן הינטער די קלעצער און האט ארויסגעקוקט מיט די בליציגע אויגן פון א לאך ארויס, געזען די אידן מיט די שטעקנס אין די הענט, די בלינדע פערל מיט דער שווערד, ער האט ניט מורא געהאט, ער האט ניט געציטערט, געקוקט זיי אין די אויגן אריין און געווארט וואס דא וועט זיין. וואָס איז געשען? פֿרעגט נתן גנבֿ, וואָס האָט זיך פּלוצלונג אין הויף צווישן די ייִדן באַוויזן. די ייִדן. דען אַלע לויפֿן. זײַנען מיר אויך געלאָפֿן. וואָס? אַ גנבֿ? פֿרעגט נתן. פּאָסמאָטרים. האָט די בלינדע פּערל געקלאַפּט שטאַרקער מיט דער שווערד אויף די ברעטער און גערופֿן מיט אַ האַרט קול, העי, מאָשעניק, ווילעזאַי! נתן האָט אים אָפּגעענטפֿערט מיט אַ בליק און זיך אַוועקגעשטעלט מיט די אַנדערע ייִדן אָפּוואַרטן די זאַך. אַז מאָטקע האָט דאָס מאָל אויך ניט אָפּגעענטפֿערט אויף דער בלינדער פּערלס רוף, האָט די בלינדע פּערל זיך געווענדעט צו די ייִדעלעך אויף ייִדיש, העי, ייִדעלעך, שאַרט אַוועק די ברעטער! די אידן האבן זיך געגעבן א נעם צו די ברעטער, צום מערסטן די שוסטערס וועלכע האבן געהאט פארזעצט זייערע שטיוול ביי אפרימ'טשען, געווארפן די דרענגער, די קלעצער, און מאטקע איז געלאפן פון איין לאך אין דער צווייטער אריין. באלד האט זיך דערהערט א גרויס ווילד געשריי אין הויף, איך וועל ניט לאזן! איך וועל ניט לאזן! דאס איז ווידער געווען די רויטע זלאטקע, וואס איז געקומען זיך אננעמען פאר איר קינד. אַזױ גרױס װי זי איז געװען, האָט זי זיך געגעבן אַ װאַליע אַרױף אױף די ברעטער און ניט געלאָזט זײ פֿונאַנדערשלעפּן. אַװעק פֿון דאַנען! די מינוט אַװעק! שרײַט צו איר די בלינדע פּערל. איך הײס דיר! קלאַפּט ער מיט דער שװערד. אָבער די רױטע זלאַטקע איז געלעגן אױף די ברעטער, האָט זיך נישט גערירט פֿון אָרט און געשריגן מיט ניט קײן מענטשלעך קול, איך װעל ניט אַװעקגײן! איר װעט אים ממיתן! ייִדן, נעמט זי אַװעק פֿון דאַנען! שרײַט די בלינדע פּערל. איך װער אין כּעס! די ייִדן האָבן געװאָלט צוגיין צו דער רױטער זלאַטקע. זי האָט געװאָרפֿן מיט די פֿיס און מיט די הענט, אַװעקגעשטופּט פֿון זיך די ייִדן, די יונגען, די פּנימער פֿון מיט די נעגל אױסגעקראַצט און נישט צוגעלאָזט צום יונג. איך װעל אײַך נישט צולאָזן! איר װעט אים ממיתן! און נתן האָט געברומט צװישן די צײן אױף די ייִדן, איך װעל אײַך די קעפּ צעשפּאַלטן! די ייִדן האָבן אָנגעקוקט נתנען און מורא געהאַט פֿאַר אים. זיי זײַנען געשטאַנען, ניט צו וויסן וועמען זיי זאָלן געהאָרכן, די בלינדע פּערל אָדער נתן גנבֿ. ווען די בלינדע פּערל האָט געזען, אַז די ייִדן נעמען ניט אַוועק די רויטע זלאַטקע, האָט ער געוואָרפֿן אַן אויג אויף נתן גנבֿ, איז אַליין צו צו דער רויטער זלאַטקע און זי אָנגעשלאָגן מיט דער שייד פֿון דער שווערד, צוטופּענדיק אַװעק, דו ממזרת! גנבֿים װעסטו אױפֿציִען! דאָס האָט נתן ניט געקענט פֿאַרטראָגן. ער איז צו, צו דער בלינדער פּערל, האָט אים אָנגעכאַפּט פֿאַר דעם לאַץ, געװיזן אים אַ פֿױסט אין פּנים אַרײַן, אַ ייִדענע װעסטו שלאָגן? איך װעל דיר דעם קאָפּ צעשפּאַלטן! די בלינדע פּערל האָט זיך דערשראָקן, געכאַפּט דעם רעװאָלװער אין האַנט און געשריגן אױף נתנען, דו גײסט אַװעק פֿון דאַנען, איך שיס דיך ווי א הונט, דו לאזט מיך ניט דאס געזעץ אויספירן. עס איז געווען א ביסל צו ליכטיק און נתן גנב האט זיך אפגערוקט. אז די בלינדע פערל האט דערזען, אז ער איז תקיף, האט ער געגעבן א געשריי צו די אידן ווייזנדיק אויף נתנען, בינדט אים, ער האט מיר געשטערט דאס געזעץ אויסצופירן. נתן איז געשטאַנען בלייך און געשמייכלט, אין דער האַנט האָט ער שוין גרייט געהאַלטן דעם אייזערנעם שטעכער, מיט וועלכן ער האָט זיך געשלאָגן, און קיין ייד האָט זיך נישט דערוועגט צוצוגיין צו אים. די בלינדע פּערל האָט געזען, אַז ער איז איצט אַליין, האָט ער זיך ווייטער גענומען מאָטקען צו כאַפּן, אָפּגעשטופּט די יידענע און געשריגן אויף די יידן, אַז זיי זאָלן די ברעטער אַראָפּוואַרפֿן, נאָר קײן ייִדנס האַנט האָט שױן ניט מיטגעהאָלפֿן די ברעטער פֿונאַנדערצוּװאַרפֿן, צי זײ האָבן מורא געהאַט פֿאַר נתנען, צי איבער דעם, װאָס די בלינדע פּערל האָט געשלאָגן מאָטקעס מוטער, די סימפּאַטיע האָט איבערגעװאױגן אױף מאָטקעס זײַט. סײַ װי סײַ, די בלינדע פּערל האָט אַלײן די ברעטער אױפֿגעהױבן, און דערבײַ האָט ער זיך צעװאַרעמט, דער שװײס האָט גערונען פֿון זײַן פֿעטן האַלדז, ער איז רױט געװען און האָט געשאָלטן די ייִדן און זײערע רביס, די אידן זענען געשטאנען און האבן צוגעזען ווי די בלינדע פערל ארבעט און געשמייכלט. אזוי האט ער אפגעארבעט ביז ער האט פונאנדערגעווארפן א גאנצן הויפן ברעטער. מיטאמאל האט מאטקע געגעבן א שפרונג ארויס פון א לאך, איז אריין צווישן א געזעמל אידן, קיינער האט זיך ניט דערוועגט אים צו כאפן. אדרבה, טייל האבן אים נאך פארשטעלט מיט די קאפאטעס. די בלינדע פערל האט ארויסגעכאפט די שווערד און אריינגעלאזט זיך צווישן די אידן נאך מאטקע'ן. אבער מאטקע האט שוין געמאכט א ויברח, ווידער אריין אין הויף און פון דארט האט ער זיך אריבערגעלאזט איבער א פלויט אין פעלד אריין צום וואסער צו. אז די בלינדע פערל מיט אפרימטשי גייגער זענען געווען די איינציגע וואס זענען אים נאכגעלאפן. די ייִדן, ווײַבער, יונגען און מיידן, מיט די שטעקנס און בעזעמער אין די הענט, זײַנען שוין געשטאַנען, האָבן זיך צוגעקוקט, ווי די בלינדע פּערל, מיט דער לאַנגער שווערד אין האַנט, און נאָך אים, אפֿרימטשי גייגער אין די גאַטקעס מיטן שלאָפֿמיץ, לויפֿן נאָך דעם יונג, און מאָטקע פֿליט ווי אַ פֿײַל אויפֿן בויגן איבער פּלויטן, איבער דעכער, און די בלינדע פּערל סאָפּעט מיטן רויטן האַלדז ווי אַ שווערע גאַנדז, האָבן זיי געלאַכט. צום סוף איז די בלינדע פערל מיד געווארן, ער האט זיך אפגעשטעלט, צוריק אריינגעטון די שווערד אין שייד, אויסגעשפיגן און געזאגט אויף אידיש צו די ארומשטייענדיגע אידן, אז איר ווילט א גנב, האב איך אן עסק, וואס איז עס מיין עסק? סוף פון קאסעט צוויי.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,